בעזרת השם יתברך, מסכת נזיר דף כ"א, מ'הייבן אן דף כ"א עמוד א', עלף שורות פון אויבן איבעיא להו, איז אזוי, מ'האמיר געזען די משנה, מי שאמר הריני נזיר ושמע חברו ואמר ואני ואני כולם נזירים, אז טאמער ראובן זאגט הריני נזיר, און שמעון זאגט ואני, לוי זאגט ואני, זענען אלע נזירים, פרעגט יעצט די גמרא, איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, חד בחבריה מיתפיס, או דילמא בקמא מיתפסי, פשט, דער ואני וואס לוי זאגט, אין וועם איז ער מתפיס זיין נזירות, אויף וועם זאגט ער זיין ואני, אויף ראובן? אדער אויף שמעון? יעצט, נעכטן האט מען געזען, די גמרא האט געוואלט א ראיה ברענגען פון אונזער משנה צו ריש לקיש, און רבי יהודה נשיא האט געזאגט אז ס'איז נישט קיין ראיה, און ווי מ'האט אויסגערעדט די רא"ש, אז די רא"ש האט געזאגט אז טאקע די מחלוקת ריש לקיש-רבי יהודה נשיא איז וויאזוי צו לערנען די משנה, אז ריש לקיש האט געלערנט אז יעדער איינער איז מתפיס די נדר אין דעם ערשטן אין ראובן, און רבי יהודה נשיא האט געלערנט אז יעדער איז מתפיס די נזירות אין דעם מענטש פאר אים, אבער ווייטער, דאס איז אלץ געווען א שמועס אלס יתכן פשט, די גמרא האט געוואלט א ראי' ברענגען פון די משנה, און רבי יהודה נשיא האט געזאגט ס'איז נישט קיין ראי' ווייל ס'קען זיין אז די משנה לערנט אנדערש, אבער קלאר ווייסט מען נאכנישט, פשט אונז ווייסט מען נאכנישט קלאר וואס געשענט ווען לוי זאגט ואני. מיינט ער צו זאגן ואני איך וועל זיין אזוי ווי שמעון, אדער מיינט ער צו זאגן ואני איך וועל זיין אזוי ווי ראובן? זאגט די גמרא למאי נפקא מינה, וואו כאפט מען א נפקא מינה? לאתפוסי ומיזל, צו די קייט קען אנגיין לעולם ועד, פשט אזוי, אי אמרת חד בחבריה מתפיס, מתפיסינן ואזלינן לעולם, פשט טאמער מען זאגט אז לוי'ס ואני גייט ארויף אויף שמעון, אויב אזוי קענען הונדערט מענטשן אויך זאגן ואני, ווייל יעדער איינער זאגט ואני אויף דעם מענטש פאר אים, איז כל עוד מען טוט עס תוך כדי דיבור, אדער אפילו אביסל נאך תוך כדי דיבור לויט רבי יהודה נשיא, איז עס חל, אבער ואי אמרת בקמא מתפסי, טאמער דארף מען זאגן אז לוי'ס ואני גייט ארויף אויף ראובן'ס הריני נזיר, דעמאלטס טפי מכדי דיבור לא מתפיסינן, דעמאלטס קען מען נישט מער ווי דריי אדער פיר, ווי מען האט געזען נעכטן מחלוקת ריש לקיש רבי יהודה נשיא, פשט מער פון דריי אדער פיר מענטשן וועלן נישט קענען זאגן ואני. ווייל אלעס דארף זיין אין די תוך כדי דיבור פון ראובן, אדער אביסל נאך די תוך כדי דיבור על כל פנים, פינף מענטשן וועלן נישט קענען זאגן ואני נאכדעם וואס ראובן האט געזאגט הריני נזיר, און ממילא פרעגט די גמרא מאי וואס איז טאקע די ואני וואס לוי זאגט וואס יהודה זאגט אויף וועם גייט עס ארויף, גייט עס ארויף אויף דער ערשטע אדער גייט עס ארויף אויף די מענטש פאר אים? תא שמע, פרובירט די גמרא א ראיה ברענגען פון אונזער משנה, מ'האמיר געזען אין אונזער משנה הריני נזיר ושמע חבריו ואמר ואני ואני, ותו לא מידי, די משנה ברענגט נאר א דוגמא פון ראובן וואס זאגט הריני נזיר, און שמעון און לוי זאגן ואני, פארוואס שטייט נישט ווייטער יהודה, יששכר, זבולון, פארוואס ברענגט נישט די משנה נאך דוגמאות, איז שמע מינה לכאורה א ראיה פון אונזער משנה אז בקמא הוא דמתפסי, אז יעדער איינער איז מתפיס אינעם ערשטן אין ראובן, ווייל דאי סלקא דעתך חד בחבריה מיתפסי ליתני טובא ואני, ווייל טאמער טאקע דער דין איז אז יעדער איינער איז מתפיס זיין נזירות אין דער מענטש פאר אים, וואלט די משנה געדארפט אויסרעכענען א גאנצע רשימה, אדער לפחות פינף מענטשן? זאגט די גמרא ניין, תנא כי רוכלה ליחשיב וליזיל, די תנא פון אונזער משנה איז דען א פעדלער א רוכל, ער דארף אויסרעכענען רשימות? ס'ארבעט נישט אזוי, פון דעם איז נישט קיין ראיה. איי פרעגט די גמרא, האט מען געזען די קשיא אויך נעכטן, וליתני חד ולשמעינן כולן, אויב אזוי טאמער די תנא נישט קיין רוכל, וואלט די משנה געדארפט איין מאל זאגן ואני, פארוואס זאגט די משנה צוויי מאל ואני אז ס'איז דא דא ראובן שמעון און לוי? ענטפערט די גמרא, איידי דקתני הותר הראשון הותרו כולן הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין, פשט היות וואס סוף די משנה זעהן מיר אז ס'איז דא א ראשון מיט א אחרון, מכלל דאיכא אמצעי איז א ראיה ס'אויך דא א מיטעלסטע, און ממילא זעהן מיר אז די משנה רעדט פון דריי מענטשן, משום הכי קתני ואני ואני, פאר דעם שטייט אויך אין די רישא א דוגמא פון דריי מענטשן, א ראובן, שמעון און לוי, אבער אין הכי נמי מער פון דעם האט די משנה נישט געוואלט אויסרעכענען, און ממילא האבן מיר נישט קיין ראיה. וואס איז טאקע די ואני וואס לוי זאגט, גייט עס ארויף אויף ראובן, צו עס גייט ארויף אויף שמעון? תא שמע, פרובירט די גמרא ווייטער א ראיה ברענגען פון אונזער משנה, מען האמיר געזען ביי אונזער משנה, הותר הראשון הותרו כולן, אז טאמער ראובן זאגט הריני נזיר, שמעון זאגט ואני, און לוי זאגט ואני, און נאכדעם גייט ראובן און ער איז מתיר זיין נזירות, דעמאלטס היות וואס ראובן ווערט אויס נזיר, איז הותרו כולן, און שמעון און לוי אטאמאטיש ווערן אויכעט אויס נזיר, איז לכאורה קען מען מדייק זיין פון דעם, ראשון הוא דשרו אז דווקא ווען ראובן איז מתיר זיין נזירות, דעמאלט זאגט מען אז אנדערע נזירות'ן פאלן אויך אוועק, שמעון און לוי ווערן אויך אויס נזירים, אבער הא אמצעי, וואס וואלט געווען טאמער שמעון וואלט מתיר געווען זיין נזירות? לא, דעמאלטס וואלט איך געזאגט אז קיינער אנדערש פאלט נישט אוועק פשט שמעון ווערט טאקע אויס נזיר, אבער ראובן און לוי בלייבן נזירים, שמע מינה, איז לכאורה קען מען א ראיה ברענגען פון דעם אז בקמא מיתפסין, אז יעדער איינער איז מתפיס אינעם ערשטן אין ראובן, און דערפאר לוי האט אויך מתפיס געווען זיין נזירות אין ראובן, איז אז שמעון גייט מתיר זיין זיין נזירות ווערט נישט לוי אויס נזיר. איז האמיר לכאורה א ראיה פון די משנה, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, אימא לך לעולם חד בחבריה מיתפיס, פשט אין אמת'ן אריין קען מען זאגן אז לוי האט מתפיס געווען זיין נזירות אין שמעון, און טאקע טאמער שמעון איז מתיר זיין נזירות אטאמאטיש ווערט לוי אויס נזיר, נאר וואס, ואיידי דבעי מיתנא הותרו כולן, די משנה האט געוואלט, נוצן א לשון פון הותרו כולן, איז פאר דעם האט די משנה אנגעכאפט ראובן און נישט שמעון, ווייל דאי תנא אמצעי איכא ראשון דלא משתרי, פשט טאמער שמעון איז מתיר זיין נזירות דעמאלטס איז נישט הותרו כולן, דעמאלטס איז לוי מותר אבער ראובן בלייבט אסור, משום הכי קתני ראשון, פאר דעם כאפט אן די משנה דייקא אז ראובן האט מתיר געווען זיין נזירות, וואס ווען ראובן איז מתיר זיין נזירות דעמאלטס קען מען זאגן הותרו כולן אז אלע אנדערע נזירות'ן שמעון לוי פאלן אוועק, אבער אוודאי קען זיין טאקע אז טאמער שמעון איז מתיר זיין נזירות פאלט לוי אויך אוועק ווייל לוי האט מתפיס געווען זיין נזירות אין שמעון, ממילא ווייטער פון די משנה נישט קיין ראיה. תא שמע, פרובירט די גמרא ברענגען אן אנדערע ראיה פון די משנה. מיר האבן געזען די משנה אז הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין, אז טאמער לוי האט מתיר געווען זיין נזירות, דעמאלט זאגט מען אז לוי אליין איז מותר אבער אלע אנדערע ראובן און שמעון בלייבן אסור. איז לכאורה קען מען מדייק זיין פון דעם אז דווקא ווען לוי האט מתיר געווען זיין נזירות דעמאלט זאגט מען אז ער אליין איז מותר. פארוואס? ווייל דלא איכא אחרינא בתריה, ווייל נאך לוי איז דאך נישט דא קיינעם, די משנה רעדט זיך דאך ביי א ציור וואס איז נאר דא ראובן שמעון לוי, און דערפאר ווען לוי איז מתיר איז קיינער אנדערש נישט מותר, אבל אמצעי, דאיכא אחרינא בתריה, וואס וואלט געווען טאמער שמעון וואלט מתיר געווען זיין נזירות, וואס נאך שמעון איז דאך דא א לוי, משתרי, דעמאלטס וואלט אוודאי געווען די דין אז לוי ווערט אטאמאטיש מותר, שמע מינה איז לכאורה א ראיה פון די משנה אז חד בחבריה מיתפיס אז טאקע יעדער איז מתפיס זיין נזירות אין די מענטש פאר אים, און פאר דעם ווען שמעון איז מתיר זיין נזירות אטאמאטיש ווערט לוי מותר, זאגט די גמרא ניין, לעולם אימא לך בקמא מיתפסין, פשט אוודאי קען זיין אז יעדער איינער האט מתפיס געווען די נזירות אין ראובן, איי מאי אחרון דקתני, אויב אזוי פארוואס כאפט אן די משנה א ציור וואס לוי האט מתיר געווען זיין נזירות? די משנה וואלט געקענט אנכאפן די זעלבע ציור ביי שמעון, אז טאמער שמעון האט מתיר געווען זיין נזירות איז נאר ער איז מותר, אבער אלע אנדערע זענען אסור. זאגט טאקע די גמרא ווייסט וואס אחרון מיינט? אחרון מיינט אמצעי. אחרון מיינט טאקע שמעון ס'מוז נישט זיין לוי, אחרון מיינט יעדער איינער וואס איז נאך ראובן. איי פארוואס כאפט אן די משנה א לשון אחרון? די משנה וואלט געקענט זאגן אמצעי. זאגט די גמרא ווייל ואיידי דתנא ראשון תנא אחרון, ווייל היות וואס אנפאנג האט די משנה געוואלט זאגן הותר הראשון הותרו כולן, און דארט איז דווקא ראשון דארט איז דווקא ראובן, פשט דווקא ווען ראובן איז מתיר זיין נזירות דעמאלט זאגט מען אז הותרו כולן אבער ביי די אנדערע נישט, און דערפאר זאגט שוין די משנה אויך א לשון אחרון, אבער אחרון מיינט אוודאי נישט דווקא לוי, אחרון קען אויך מיינען שמעון, איז ווייטער נישט דא קיין ראיה פון אונזער משנה, תא שמע, ברענגט די גמרא א ראיה פון א ברייתא א קלארע ברייתא דתניא בהדיא, מען האט קלאר געלערנט אין א ברייתא, הותר הראשון הותרו כולן, הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין, זאגט די ברייתא קלאר, הותר אמצעי, טאמער שמעון האט מתיר געווען זיין נזירות, איז הימנו ולמטה מותר, אלע וואס האבן געזאגט ואני נאך אים, ווערן מותר, פשט לוי ווערט מותר, הימנו ולמעלה, פון אים אויף ארויף ראובן איז אסור, שמע מינה, זעה מען דא קלאר, חד בחבריה מיתפיס שמע מינה, אז יעדער איינער איז מתפיס אין די מענטש פאר אים, און נישט יעדער איז מתפיס אין ראובן. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה, אז טאמער איינער זאגט הריני נזיר, ושמע חבירו ואמר פי כפיו, ראובן זאגט הריני נזיר און שמעון זאגט פי כפיו, אדער שמעון זאגט ושערי כשערו מיין האר אזוי ווי זיין האר, דעמאלטס ווערט שמעון א נזיר אזוי האבן מיר געזען אין די משנה, פרעגט די גמרא, משום דאמר פי כפיו ושערי כשערו, הרי נזיר? וואס עפעס איז דאס א לשון נזירות? ורמינהי, פרעגט די גמרא א סתירה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אז טאמער א מענטש זאגט ידי נזירה אז מיין האנט זאל זיין א נזיר אדער ורגלי נזירה די פיס זאל זיין א נזיר, לא אמר כלום, איז דאס נישט קיין גוטע לשון פון נזירות. אבער טאמער א מענטש זאגט ראשי נזירה, די קאפ, אדער כבדי נזירה, די לעבער, הרי זה נזיר, דעמאלטס איז עס יא א גוטע לשון נזירות פארוואס? זה הכלל, דבר שהנשמה תלויה בו הרי זה נזיר, ווייל דווקא אז מען כאפט אן א אבר וואס די נשמה איז תלויה בו, א מענטש קען נישט לעבן אן א קאפ, אן א לעבער, דעמאלטס זאגט מען אז ער מיינט די גאנצע גוף אז די נזירות איז חל, אבער טאמער א מענטש כאפט אן א האנט אדער א פיס וואס מען קען לעבן אן דעם, די נשמה איז נישט תלוי אין דעם, איז די נזירות נישט חל. איז זעהן מיר דא אז א האנט, אדער האר, וואס זענען דאס זאכן וואס די נשמה איז נישט תלוי אין דעם, קען אזא סארט לשון נישט חל זיין, קען אזא סארט לשון נישט מחיל זיין קיין נזירות, איז פארוואס ביי אונזער משנה ווען א מענטש זאגט פי כפיו שערי כשערו, דארט זאגט מען אז ס'איז יא חל? אמר רב יהודה, ענטפערט רב יהודה, דאמר הכי, יעשה פי כפיו מיין ושערי כשערו מלגוז, פשט דער מענטש מיינט נישט דא צו זאגן אז די מויל זיינע אדער די האר זיינע זאלן ווערן נזירים, ער מיינט צו זאגן אז מיין מויל, שמעון'ס מויל, זאל זיין אזוי ווי ראובן'ס מויל, אזוי ווי ראובן טאר נישט טרינקען קיין וויין, איך אויך נישט, און זעלבע זאך די האר, אזוי ווי ראובן זאל זיך נישט שערן די האר, איך אויך נישט, וואס דאס איז אוודאי א גוטע לשון פון נזירות, און ווי תוס' שמועסט אויס אז די זעלבע זאך וואלט געווען מיט יד ורגל טאמער שמעון וואלט געזאגט ידי כידו אדער רגלי כרגלו איז עס אויך גוטע לשונות ווייל ידי כידו קען מען זאגן ס'מיינט ידי כידו מליטמאות למתים און רגלי כרגלו קען מען אויך זאגן מלהיכנס בבית הקברות. איז דאס אלעס גוטע לשונות פון קבלת נזירות. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה, הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני, אינו יכול להפר אז טאמער א פרוי זאגט הריני נזירה, און די מאן הערט זיך אונטער און ער זאגט ואני, פשט די מאן איז אויך מקבל אויף זיך נזירות, דעמאלטס קען די מאן מער נישט מפר זיין די נזירות פונעם פרוי. פרעגט יעצט די גמרא, איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, בעל מיעקר עקר? או דילמא מיגז גייז. פשט די דין איז א מענטש וואס מאכט א נדר, אדער א מענטש איז מקבל אויף זיך נזירות און ער גייט צו א חכם, דער חכם זאל אים מתיר נדר זיין, איז ברגע וואס דער חכם איז מתיר נדר, איז עס כאילו די גאנצע נדר נישט געווען, ער איז עוקר די גאנצע נדר למפרע, כאילו די גאנצע זאך איז געווען א טעות, און די גאנצע זאך פאלט צאם. אבער דאס איז דווקא ווען מען גייט צו א חכם. מה שאין כן ווען עס קומט צו א מאן וואס איז מפר די נדרים פונעם פרוי, איז דא דא א שאלה, וויאזוי ארבעט די הפרה? צי זאגט מען אז די מאן איז עס עוקר למפרע כאילו ס'איז קיינמאל קיין נדר נישט געווען? אדער אפשר ניין אפשר מיגז גייז די מאן שניידט די נדר, פשט די מאן איז מפר די נדר מכאן ולהבא נישט אז ס'איז קיינמאל גארנישט געווען פון יעצט און ווייטער איז גארנישט דא אבער ביז יעצט ביז ווען די מאן האט מפר געווען איז אוודאי געווען א נדר אזא איבעיא פרעגט די בני הישיבה זאגט די גמרא למאי נפקא מינה ווי אויך קלייבט מען נפקא מינה לאישה שנדרה בנזיר ושמעה חברתה ואמרה, ואני, לאמיר זאגן א פרוי נעמט נעמט זיך אונטער נזירות, און די חבר'טע אירע זאגט ואני, ושמע בעלה של ראשונה והפר לה, און יעצט איז די ערשטע פרוי'ס מאן איר מפר איר נזירות, איז אי אמרת מיעקר עקר, ההיא נמי אישתראי, טאמער דו זאגסט אז ווען די מאן איז מפר איז פשט ער איז עוקר די גאנצע זאך למפרע, איז פשט די ערשטע פרוי איז קיינמאל קיין נזיר נישט געווען, איז אטאמאטיש די צווייטע פרוי אויך נישט קיין נזיר, ווייל אז די צווייטע פרוי האט געזאגט ואני, ס'גייט ארויף אויף די ערשטע, די ערשטע איז נישט געווען קיין נזיר איז די צווייטע אויך נישט, אבער ואי אמרת מיגז גייז, טאמער דו זאגסט מיר אז א הפרה פון די מאן גייט נישט למפרע ס'איז נאר מכאן ולהבא, אויב אזוי איהי אישתראי חברתה אסירא, דעמאלטס טאקע ברגע וואס די מאן איז מפר די נזירות פון די ערשטע, ווערט די ערשטע אויס נזירה, אבער די צווייטע? די צווייטע בלייבט א נזירה, ווייל ווען די צווייטע האט געזאגט ואני איז די ערשטע נאך געווען א נזירה, און ווי מ'זאגט דאך יעצט דעמאלטס איז זי טאקע געווען א נזירה, יעצט מער נישט, מכאן ולהבא מער נישט, אבער דעמאלטס איז עס טאקע געווען א ריכטיגע נזירות, און ממילא די צווייטע וועט בלייבן נזירה, די ערשטע וועט ווערן אויס נזירה. מאי וואס די דין? פרובירט די גמרא א ראיה צו ברענגען פון א משנה פון אונזער משנה, תא שמע, מ'האמיר געזען ביי אונזער משנה, אז טאמער א פרוי זאגט הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני, אינו יכול להפר, אז ווען א פרוי זאגט הריני נזירה און דער מאן זאגט ואני, קען דער מאן מער נישט מפר זיין די נזירות פון די פרוי. יעצט ווי די גמרא פארשטייט יעצט, איז וואס איז די סיבה אז דער מאן קען נישט מפר זיין? פארשטייט די גמרא אז די סיבה איז אזוי, ווייל היות וואס ווען די פרוי האט געזאגט הריני נזירה און דער מאן האט געזאגט ואני איז פשט ער האט מתפיס געווען זיין נזירות אין איר, איז יעצט טאמער דער מאן עט מפר זיין איר נזירות, אטאמאטיש עט ער אויכט ווערן אויס נזיר, און א מענטש קען דאך נישט מפר זיין זיין אייגענע נדרים, דערפאר קען דער מאן מער נישט מפר זיין, אזוי האט די גמרא פארשטאנען, און ממילא פרעגט די גמרא, ואי סלקא דעתך בעל מיגז גייז, ליפר לאשתו, והוא ליתסר, אלא לאו שמע מינה בעל מיעקר עקר, פשט, טאמער דו זאגסט מיר אז ווען א מאן איז מפר איז עס נאר מכאן ולהבא, איז פארוואס זאל דער מאן נישט קענען מפר זיין די נזירות פון זיין פרוי? זאל ער מפר זיין איר נזירות, זי עט ווערן אויס נזירה אבער ער עט בלייבן א נזיר, ווייל בשעת וואס ער האט געזאגט ואני איז זי דאך געווען א ריכטיגע נזירה, און אז מ'זעט דא אז ס'איז נישט אזוי, אז מ'זעט אז די משנה זאגט אז די מאן קען נישט מפר זיין, איז א ראיה אז ווען א מאן איז מפר א נדר פון א פרוי איז ער עס עוקר אינגאנצן, און דערפאר טאקע טאמער ער עט יעצט מפר זיין די נזירות פון די פרוי איז ער אליין עט אויך ווערן אויס נזיר, און דאס קען ער נישט טון, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין ראיה, לעולם מיגז גייז, אוודאי קען מען זאגן אז ווען א מאן איז מפר א נדר פון א פרוי איז עס נאר מכאן ולהבא, ובדין הוא דליפר לה אין אמת'ן אריין וואלט געדארפט זיין אז טאקע א מאן זאל קענען מפר זיין די פרוי'ס נזירות, ווייל ער וועט בלייבן נזיר אפילו נאכדעם וואס ער איז מפר פאר זיין פרוי, איי פארוואס שטייט אין די משנה אז ער טאר נישט? והיינו טעמא דלא מצי מיפר, ווייל כיוון דאמר לה ואני, כמאן דאמר קיים ליכי דמי, ווייל ברגע וואס די מאן זאגט ואני, איז כאילו ער האט מקיים געווען די נדר פון זיין פרוי, ער איז מסכים צו איר נדר, און נאכדעם וואס א מאן איז מקיים א נדר פון א פרוי קען ער מער נישט מפר זיין, ס'איז א אנדערע סיבה א נייע סיבה, איז יעצט נאכדעם וואס די מאן האט מקיים געווען איז אי מתשיל אהקמתו מצי מיפר, א מאן קען מפר זיין א הקמה אויכעט, נאכדעם וואס א מאן איז מקיים קען ער גיין צו א חכם, דער חכם זאל אוועק נעמען דער קיום, איז יעצט טאמער דער מאן עט גיין צו א חכם זאל אים מתיר זיין די הקמה, איז נאכדעם אוודאי עט ער קענען מפר זיין די נזירות פון זיין פרוי, אבער טאמער נישט, ואי לא, לא מצי מיפר, טאמער ער וועט נישט גיין צו א חכם, עט ער נישט קענען מפר זיין די פרוי'ס נזירות, נישט ווייל ער עט אטאמאטיש ווערן אויס נזיר, ניין ער עט בלייבן א נזיר, אבער היות ער האט מקיים געווען,

א פרוי וואס האט זיך אונטערגענומען נזירות, און זי האלט שוין ביים ענדיגן די נזירות, האט מפריש געווען בהמות וואס זי גייט מקריב זיין אזוי ווי יעדע נזיר א חטאת א עולה מיט א שלמים, נאר וואס, נאכדעם וואס זי האט מפריש געווען זי האט מקדיש געווען די דריי בהמות, ואחר כך היפר לה בעלה, האט דער מאן מפר געווען איר נזירות, און וואס איז די דין יעצט מיט די בהמות? איז אזוי, אם שלו היתה בהמה, טאמער די בהמות זענען פון די מאן, ס'נישט געווען די פרוי'ס בהמות, ס'געווען די מאן'ס בהמות, איז תצא ותרעה בעדר, ווערן די בהמות חולין אויס הקדש, מען קען זיי צוריק אריינפאקן אין שטאל, פארוואס? ווייל היות וואס ס'איז דאך נישט די פרוי'ס, יעצט אוודאי די דין איז אז א פרוי וואס איז מחויב צו ברענגען קרבנות דארף די מאן צושטעלן די קרבנות פאר די פרוי, איז אוודאי די פרוי האט געהאט א רעכט צו נעמען די בהמות, אבער וואס יעצט איז נתברר געווארן אז זי האט נישט געדארפט די בהמות, איז פשט ס'איז נישט איר'ס ס'איז די מאן'ס, קענסט נישט גיין מקדיש זיין יענעמ'ס א זאך. איז פשט די הקדש איז נישט קיין הקדש די גאנצע מעשה איז א טעות און ממילא די בהמות זענען אויס הקדש זיי זענען צוריק חולין אבער ואם שלה היתה בהמה טאמער די בהמה איז געווען אירס צי ווייל איינער האט איר געגעבן א מתנה על מנת אז די מאן קען עס נישט צורירן אדער ס'איז סתם אזוי זי האט עס געברענגט פון פאר די חתונה על כל פנים טאמער די פרוי האט געהאט אייגענע בהמות און זי האט עס אליין מקדיש געווען און יעצט האט דער מאן מפר געווען איר נזירות, איז החטאת תמות, איז די חטאת, איז די דין איז ס'דארף שטארבן, פשט מ'דארף עס איינשפארן אין א שטאל ביז ס'שטארבט מ'טאר עס נישט געבן צו עסן, און דארט וועט מען זען די משנה ס'איז מבאר וואס מ'טוט מיט די עולה מיט די שלמים, די עולה מיט שלמים קען מען יא מקריב זיין בתורת נדבה, אבער על כל פנים דא שטייט אז די חטאת דארף שטארבן מ'קען נישט נעמען די חטאת, צוריק אריינפאקן אין שטאל זאל זיך דרייען מיט אלע אנדערע בהמות ווערט נישט צוריק חולין און ממילא זאגט די גמרא ואי סלקא דעתך בעל מיעקר עקר תיפוק לחולין טאמער מען זאגט אז ווען א מאן איז מפר א נזירות פון א פרוי איז ער עס עוקר כאילו ס'איז קיינמאל גארנישט געווען איז פשט אז די פרוי האט קיינמאל נישט געווען קיין נזירה איז פארוואס זאגט מען אז די חטאת דארף שטארבן? פארוואס זאל עס שטארבן? זאל עס ווערן אויס, ס'איז חולין, ס'אזוי ווי א פשוט'ע מענטש האט מפריש געווען א חטאת, א מענטש קען נישט סתם מפריש זיין א חטאת, איז פארוואס די בהמה זאגט מען אז טמא איז? אלא לאו שמע מינה בעל מיגז גייז, נאר וואס דען איז א ראיה אז אוודאי בשעת וואס די פרוי האט מפריש געווען די בהמה איז זי געווען א ריכטיגע נזירה, יעצט אז די מאן האט מפר געווען איז עס נאר מכאן ולהבא, איז דא זאגט מען אז תמות, ווייל ווען זי האט עס מפריש געווען ווען זי האט עס מקדיש געווען איז געווען א גוטע הקדש, איז עס אזוי ווי יעדע בהמה די דין איז אז ס'דא חמש חטאות מתות אז א חטאת שנתכפרו בעליה אדער חטאת שמתו בעליה א מענטש וואס האט מפריש געווען א חטאת נאכדעם איז ער געשטארבן אדער נאכדעם האט ער געברענגט א צווייטע חטאת איז די דין איז אז די ערשטע חטאת דארף שטארבן פארוואס ווייל די בעל הבית דארף עס מער נישט איז דא אויך דאס איז כאילו די פרוי האט דעמאלטס געדארפט א חטאת יעצט דארף עס מער נישט און במילא שטארבט די חטאת על כל פנים האמיר לכאורה א ראיה פון דא אז בעל מיגז גייז זאגט די גמרא ניין לעולם אימא לך בעל מיעקר עקר, אוודאי קען מען זאגן אז ווען א מאן איז מפר איז ער עס עוקר למפרע כאילו ס'איז גארנישט געווען, נאר וואס? והיינו טעמא, פארוואס אויב אזוי זאגט מען אז דער חטאת איז מתה, פארוואס זאל דער חטאת נישט ווערן צוריק חולין, ווייל כיון דלא צריכה כפרה, הוות כחטאת שמתו בעליה, וגמירי דחטאת שמתו בעליה תמות, פשט פון דעסוועגן אפילו דער מאן האט עוקר געווען די נזירות, איז נאכאלץ דער חטאת אזוי ווי א חטאת שמתו בעליה, און ממילא איז עס מתה. וואס פשט דא אין די תירוץ? און ווי די ראשונים זענען מסביר אזוי. בעצם די דין איז, ביז יעצט האב גערעדט פון א פרוי, וואס איז די דין ביי סתם א נזיר וואס האט מפריש געווען בהמות פאר זיינע קרבנות, און נאכדעם איז ער געגאנגען צו א חכם, און דער חכם האט מתיר געווען זיין נזירות, וואס איז יעצט די דין פון די קרבנות? איז די דין איז, אז די קרבנות ווערן צוריק חולין. איז פארוואס ביי א פרוי איז אנדערש? און ווי די ראשונים זענען מסביר, ווייל אפילו אז מ'זאגט, געזאגט אז ווען א מאן איז מפר די נדר פון די פרוי איז ער עס עוקר למפרע, איז עס נאכאלץ אנדערש ווי א חכם, פארוואס? ווייל ווען א מענטש גייט צו א חכם די חכם זאל אים מתיר נדר זיין, איז פשט אז די גאנצע נדר איז כאילו ס'איז א טעות, און ממילא אז די גאנצע זאך איז א טעות איז פשט די הקדש איז אויך א טעות, די בהמה איז אויך א טעות, אלעס איז א טעות, ווערט אלעס חולין. אבער ווען א מאן איז מפר די נדר פונעם פרוי, אפילו טאמער איז עס עוקר למפרע, ס'איז אבער נישט מדין טעות, ס'איז נישט פשט כאילו ס'איז געווען דא א טעות, ס'איז נישט געווען א טעות, נאר די תורה האט געגעבן א כח פאר די מאן עוקר צו זיין. איז אויב אזוי איז פשט אז ווען די פרוי האט מפריש געווען די חטאת, אפילו יעצט איז הוברר הדבר למפרע אז זי איז נישט געווען קיין נזירה, אבער דעמאלטס למעשה ווי נישט ווי איז זי געווען א נזירה, די הפרשה איז געווען א ריכטיגע הפרשה נישט געווען קיין טעות, וואס פאר דעם איז די דין אז מען קוקט אן די חטאת ווי א חטאת שמתו בעליה, אדער חטאת שנתכפרו בעליה באחרת, מען קוקט עס אן כאילו די חטאת איז געווען א גוטע הפרשה, נאר וואס די בעל הבית דארף נישט קיין כפרה מער, וואס די דין איז אז מתה, פאר דעם דארף די חטאת שטארבן, איז ווייטער האט מען נישט קיין ראיה צו דער בעל איז מיגז גייז צו מיעקר עקר, תא שמע, ברענגט די גמרא א ראיה פון א משנה דף כ"ג, די משנה זאגט דארט האשה שנדרה בנזיר והיתה שותה יין ומטמאה למתים, א פרוי וואס האט זיך אונטערגענומען נזירות און זי טרינקט וויין, זי איז זיך מטמא למתים אפילו זי טאר נישט, הרי זו סופגת את הארבעים, קריגט זי מלקות, אזוי שטייט דארט אין די משנה, ממילא זאגט די גמרא היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט זיך דארט, אילימא דלא הפר לה בעל, טאמער דער מאן האט נישט מפר געווען איר נזירות איז צריכא למימר וואס איז די חידוש, אוודאי א פרוי האט זיך אונטערגענומען נזירות און האט עובר געווען, אוודאי קריגט זי מלקות, אלא פשיטא דהפר לה בעל, נאר מוז זיין די משנה רעדט זיך אז די מאן האט יא מפר געווען, ווייטער ואי סלקא דעתך בעל מיעקר עקר, טאמער די זאגסט אז די הפרה פון די מאן איז עוקר די גאנצע זאך למפרע, איז אמאי סופגת ארבעים, און וואס עפעס קריגט זי מלקות, טאמער הוברר הדבר למפרע איז זי קיינמאל קיין נזירה נישט געווען, איז ווי איז דא דא מלקות? אלא לאו שמע מינה בעל מיגז גייז, נאר וואס דען? איז פון דא א ראיה אז ווען די מאן איז מפר איז נאר מכאן ולהבא, און ממילא היות וואס בשעת וואס זי האט עובר געווען אויף די נזירות איז זי טאקע געווען א נזירה פארדעם קריגט זי מלקות, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, לעולם אימא לך בעל מיעקר עקר, קען אוודאי זיין אז ווען די מאן איז מפר די נדר איז עוקר למפרע, איז אויב אזוי קען נישט זיין, די משנה רעדט זיך ביי א ציור וואס די מאן האט מפר געווען ווייל טאמער די מאן האט מפר געווען קריגט זי נישט קיין מלקות, נאר וואס דען? ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס די מאן האט נישט מפר געווען, איי אויב אזוי וואס איז די חידוש פון די משנה? זאגט טאקע די גמרא, און משום דקתני סיפא די עיקר חידוש איז די סיפא פון די משנה אז דארט ווי הפר לה בעלה והיא לא ידעה והיתה שותה יין ומיטמאה למתים אינה סופגת את הארבעים פשט די סיפא פון די משנה שטייט אז טאמער די מאן האט מיפר געווען אבער די פרוי האט נישט געוויסט די פרוי האט געמיינט זי איז א נזירה ווייטער און זי געגאנגען זי האט עובר געווען אויף איר נזירות איז דארט וואלט געווען א הוה אמינא אז זי זאל כאטש קריגן מכות מרדות מדרבנן ווייל זי האט געמיינט זי איז עובר א איסור איז דאס איז די חידוש פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי. און ממילא אז שטייט שוין אין די סיפא די עיקר חידוש איז די סיפא תנא נמי רישא סופגת שטייט שוין אויך אין די רישא אז זי קריגט מלקות אבער אין הכי נמי אין די רישא פון יענע משנה איז נישט דא קיין שום חידוש